היימיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף י"ז, פופצן שורות פון אויבן. די גמרא האלט אינמיטן אויסרעכענען וואס זענען די י"ח דבר, די אכצן זאכן וואס די בית שמאי האבן גוזר געווען, תלמידי בית שמאי האבן מנצח געווען תלמידי בית הלל, אין די עליית פון יוחנן, פון חנניה בן חזקיה בן גרון, אונז האמיר געהאט ניין, די אלע הלכות וואס ס'ווערט א שני, די מענטש ווערט א שני, נאכדעם האמיר געהאט נעכטן פריערדיגע גמרא נאך צוויי, יעצט האלט מען באידך די צוועלעפטע גזירה, פרעגט די גמרא ואידך וואס איז די צוועלעפטע גזירה? הבוצר לגת. אין לשון קודש איז דא עקסטערע ווערטער ווען מען נעמט אראפ פרוכט פון ביימער, אויף יעדע סארט בוים איז דא א אנדערע ווארט. אין אידיש זאגט מען אלץ שניידן, מען שניידט עפלעך און מען שניידט טרויבן און מען שניידט תבואה און מען שניידט גראז. אין לשון קודש איז דא א בוצר ביי טרויבן, און א מוסק איז ביי זיתים, און א אורה איז ביי פייגן. איז הבוצר לגת, א מענטש שניידט טרויבן. און וואס וויל ער טון מיט די טרויבן? די טרויבן גייט ער נעמען און ער גייט אים לייגן אין פרעס, מען גייט מאכן פון דעם פיינע וויין. און בשעת ער נעמט אראפ די טרויבן פון בוים טראפט ארויס אביסעלע זאפט פון די טרויבן, אבער ער האט נישט קיין כוונה ארויסצונעמען זאפט פון די טרויבן, שמאי אומר שמאי זאגט הוכשר, די זאפט, די משקה, די וויין וואס קומט ארויס פון די טרויבן איז א משקה וואס איז מכשיר לקבל טומאה, און הלל אומר לא הוכשר, הלל זאגט אז ס'איז נישט הוכשר. און מ'קען נעמען טמא'נע כלים. אריינצושניידן טרויבן און אריינלייגן אין דעם, ווייל די טרויבן גייען נישט ווערן טמא, אפילו עס איז נאס פון די טרויבן, איך דארף נישט די נאסקייט, איך דארף עס נישט יעצט האבן. אמר לו הלל לשמאי, האט הלל געזאגט פאר שמאי, איך פארשטיי נישט פארוואס דו זאגסט אז מען טאר נישט, מפני בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה, פארוואס ווען מען נעמט אראפ זיתים פון בוים, דארט זאגסטו נישט אז ס'דארף זיין טהור'ע כלים? ווען ס'קומט צו מוסק זיין, אנדערע לשון פון שניידן, ווען ס'קומט צו שניידן זיתים, זאגסטו אז די זית, די אויל וואס קומט ארויס פונעם זית, איז נישט חשוב צו הייסן אויל, אז ס'ווערט מוכשר אז מ'דארף האבן א טהור'ע כלי. וואס מאכט א חילוק פון טרויבן און זיתים? קיצור ס'איז געגאנגען אהין און צוריק און אהין און צוריק. ביז די בית שמאי זאגן פאר בית הלל אמר לו אמר לו האט שמאי געזאגט פאר הלל אם תקניטני אויב דו העסט מיר פרעגן נאך קשיות וואס איז די חילוק פון אויל און טרויבן און וויין גוזרני טומאה על אף המסיקה וועל איך אויכעט מאכן א גזירה אז מ'איז מוסק זיתים ווען מ'נעמט אראפ זיתים פון בוים דארף מען אויכעט האבן טהור'ע כלים און נעצו חרב בבית המדרש מען האט אריינגעשטעקט א שווערד אין בית מדרש, דאס איז געווען די סימן אין די צייטן פון די חז"ל ווען מען האט געוואלט צאמציילן זען ווער דער רוב איז, און אמרו מ'האט געזאגט הנכנס יכנס, ווער ס'וויל קען אריינקומען אבער קיינער קען נישט ארויסגיין והיוצא אל יצא, מען האט געוואלט זאלן אריינקומען אסאך תלמידים, ואותו היום היה הלל כפוף, הלל הנשיא איז געזיצן דארט איינגעבויגן ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים, און ער איז געזיצן דארט אזוי ווי פון די תלמידים. והיה קשה לישראל, די גאנצע זאך אז הילל איז געזיצן דארט אזוי פארשעמט איינגעבויגן, איז געווען שווער פאר די אידישע קינדער כיום שנעשה בו העגל. אוודאי און אוודאי זאגט די תורה אחרי רבים להטות אז מען דארף גיין נאך רוב, אבער פון דעם וואס מען האט אים נישט געגעבן דעם כבוד פאר הילל האט ער דאך נישט געקענט ארויסברענגען זיינע טענות, ממילא האט ער נישט באקומען קיין רוב. וויאזוי גייט דאס א דעבאטע, להבדיל אלף אלפי הבדלות, איינער גיבט יענעם א גוטן א גוטן פליק, יענער קען זיך נישט אויפהייבן דעם קאפ, אויטאמאטיש איז נישט דא קיין קיין קיין, כ'ווייס נישט, מעג איך זאגן אפילו, אבער ס'איז נישט, אבער לאמיר זאגן ביי די פרעזידענט איז נישט דא קיין חן בדיבורים, וואס ער וועט שוין זאגן, לאכט מען שוין. איז דאך אויך געווען ביי די עגל, אהרן און חור האבן געשטאנען געשריגן מ'זאל נישט מאכן קיין עגל, מ'האט זיי נישט אויסגעהערט. חתם סופר איז אזוי מסביר. וגזור שמאי והלל, שמאי און הלל האבן טאקע געמאכט א גזירה אז פון היינט און ווייטער ווען מ'לעזט, אידיש איז דא עפעס א שטיקל ווארט אויף בויצער, ווען מען לעזט טרויבן, ווען מען שניידט אראפ טרויבן, דארף מען אכטונג געבן צו נעמען טהור'ע כלים, ווייל די זאפט, די מיץ, די דזשוס וואס קומט ארויס פון די טרויבן איז מכשיר, הילל האט מסכים געווען צו שמאי, ולא קבלו מינייהו, די פאלק האט נאכנישט אנגענומען די גזירה, ואתו תלמידייהו, און די תלמידים זענען געקומען גזור וקבלו מינייהו, איז דאס איז די צוועלעפטע גזירה פון די י"ח דבר, ווער ס'האלט מיט, ווער ס'האלט, ווער ס'ציילט. דארף מען נאך וויסן פארוואס טאקע האט מען געמאכט די גזירה. איז פרעגט די גמרא מאי טעמא פארוואס האט מען געמאכט די גזירה? מאי טעמא פארוואס האט מען געמאכט די גזירה? שייע אז מען דארף נעמען טהור'ע כלים, אמר זעירי, אמר רבי חנינא, גזירה שמא יבצרנו בקופות טמאות, כ'האב מורא אז דו וועסט קומען לעזן די טרויבן און דו וועסט זיי אריינלייגן אין טמא'נע פישקעס, אין טמא'נע קוישן, איז דא א מחלוקת וועט מען זעהן באלד אז דא א תנא וואס האלט אז ווען מען נעמט א טמא'נע כלי און מען לייגט אין דעם אריין משקה איז אפילו די משקה איז נישט קיין משקה וואס איך האב געטראכט צו מאכן פון דעם משקה איז די טמא'נע כלי מאכט אים פאר א משקה נו פרעגט די גמרא הניחא למאן דאמר איך פארשטיי טאקע זייער פיין לויט די תנא וואס האלט אז כלי טמא חושב משקין אז א כלי טמא מאכט א משקה פאר א משקה במילא אפילו איך האב נישט אינזין אז ס'זאל ארויסקומען מיץ ענבים, זאל ארויס קומען דזשוס פון די גרעיפס, זאפט פון די טרויבן, אבער מיט דעם אז דו לייגסט אריין אין א טמא'נע כלי ווערט ער שוין טמא פונעם כלי, ער ווערט משקה, פארשטיי איך די גזירה, אלא למאן דאמר אין כלי טמא חושב משקין, נו מאי איכא למימר, וואס איז די פראבלעם, וואס איז די פראבלעם אז דו העסט אריינלייגן. אז דו וועסט לעזן טרויבן און עס וועט ארויס קומען אביסל מיץ אין טמא'נע כלי, למעשה איז דאס דאך נישט קיין משקה לרצון, איך דארף דאך נישט האבן די משקה, אלא אמר זעירי אמר רבי חנינא די גזירה איז שמא יבצרנו בקופות מזופפות, אה, אז דו העסט עס נעמען, דו העסט לעזן טרויבן נישט אין קיין קוישן, קוישעלעך פון פון בלעטער וואס רינט ארויס זאפט, דו העסט נעמען א געהעריגע פארמאכטע כלי, העסטו שוין יא קענען באשטיין אז ס'זאל בלייבן אביסל אביסל מאסט. נאכן לעזן, אפילו דו ווילסט נישט יעצט זאל ארויסקומען מאסט אבער למעשה, וועסט דאך זעהן נאכדעם מיט א גאנצע שיסל, און אפילו אפילו אומווילנדיג בלייבט דאך איבער פיינע מאסט, איז במילא אז די משקה גייט נישט לאיבוד קענסט דאך באשטיין, איז דאך אזא בחינה פון רצון.

און ולא אפשר בלא סחיטה איז א בחינה פון רצון, איז דא רב נחמן אמר נאך א טעם, רב נחמן אמר בשם רבה בר אבוה, פעמים שאדם הולך לכרמו לידע אם הגיעו ענבים לבצירה, א מענטש גייט אין זיין וויינגארטן ער וויל זען צו עס איז שוין געצייטיג די געהענגלעך טרויבן און מען קען עס שוין לעזן, בוצר זיין, שניידן, או לאו, איז ונוטל אשכול ענבים לסוחטו געט ער א קוועטש, א געהענגל קוקן צו ס'קומט ארויס אביסעלע מאסט, און מזלף על גבי ענבים, איז דאך דאס שוין א געהעריגע משקה, דאס איז שוין א געהעריגע משקה וואס איז ראוי להכשר, ווייל דו קוועטשסט דאך עס מיט כוונה, דו ווילסט זען וואס.

מיט ווייץ. סאו דו נעמסט ווייץ וואס דאס איז תרומה און מ'דארף עס געבן פאר די כהן, און דו פלאנצט עס איין. מן התורה ווערט עס אויס. עס ווערט צוריק ערד, קומט ארויס א פרישע א פרישע באשעפעניש. די משנה זאגט גידולי תרומה, א זאך וואס וואקסט ארויס פון תרומה, איז די גאנצע פעלד דא תרומה. דאס איז נישט נאר די ווייצעלעך, אבער ווען מ'פלאנצט איין ווייץ קומט ארויס הונדערט טויזנט מאל ווייץ. אלעס באלאנגט פאר די כהן. דאס איז אויך א גזירה וואס בו ביום גזרו. האלט מען שוין ביי די דרייצענטע גזירה, מאי טעמא, פארוואס טאקע האבן די חכמים געזאגט אז גידולי תרומה איז תרומה, און האבן געזען אמר ר' חנינא גזירה משום תרומה טהורה ביד ישראל. וויאזוי ארבעט תרומה? שוין אפאר מאל געזאגט דאס איז א טעות וואס וואס בחורים מען כאפט עס נישט. אין חדר מיינט מען אז תרומה מיינט מען דארף געבן פאר די כהן תרומה. ניין, תרומה מיינט מען דארף אפשיידן תרומה. לייגסט עס אין די זייט, דו קענסט שוין יעצט עסן דיין גאנצע פעלד. ס'דא א עקסטערע מצוה, דאס הייסט מען זאל אנקומען צום כהן, בעצם די אפשיידן דאס איז די תרומה, נו אז א מענטש וועט וויסן אז מען שיידט אפ תרומה, איז דאך א שאד צו געבן פאר די כהן, כ'קען עס נאכאמאל גיין איינפלאנצן, כ'האב גע'גנב'עט פון די כהן, נו, מחויב צו געבן, אבער נישט, כ'האב אפגעשיידט תרומה, כ'עס נישט קיין טבל, כ'וועל עס איינפלאנצן, ס'ווערט אויס, האב איך דא א גאנצע פעלד, זאגן די חכמים ניין, ווען דו וועסט איינפלאנצן די גאנצע פעלד וועט גיין פאר די כהן, גזירה משום תרומה טהורה, ביד ישראל זאגט רש"י ועינו צרה, איז א קארגע, ליתנה לכהן, וזורעה, ער פלאנצט עס איין, רש"י לערן איך, לבטלה, מתורת תרומה, מיר פרעגט די גמרא אמר רבא ניין, אי דחשידי להכי, אויב ביסטו חושד דער מענטש אז ער וויל עס נישט געבן פאר די כהן איז דאך לכאורה אפרושי נמי לא ליפרשו. דארף ער דאך דאך נישט אפשיידן קיין תרומה מלכתחילה, פארוואס? ווייל ער קען זיך א עצה געבן כיוון דאפשר, ער נעמט ארויס, די מהרש"ל נעמט ארויס די ווערטער, כיוון דאפשר למעבד חטה אחת כדשמואל, שמואל זאגט אז ס'שטייט אין די תורה ראשית דגנך, ס'שטייט נישט קיין שיעור וויפיל תרומה מ'דארף געבן, מ'קען געבן איין ווייצל, איין בונדל פאר ביליאנען ווייצלעך. סאו אויב דו האלטסט אז ער איז א קארגער, פארוואס האט ער בכלל אפגעשיידט תרומה? ער קען דאך מיט איין ווייצל פטר'ן די גאנצע קרי און א גוטן טאג, די ווייצל צו טראגן פאר די כהן, איין ווייצל איז גארנישט. און אי אז ער איז געגאנגען אפשיידן געהעריג תרומה א פופציגסטל, איז ער דאך נישט קיין קארגער. במה, ולא קעביד, למעשה ער האט דאך נישט געטון ווי שמואל. ער איז דאך געגאנגען געהעריג אפשיידן, איז הימוני מהימני, מיר גלייבן אז ער גייט עס טראגן פאר די כהן, פארוואס זאל ער גיין מאכן א גזירה אז א מענטש וועט זיין א קארגער וועט נישט וועלן טראגן פאר די כהן ווייל ער גייט עס איינפלאנצן, ווער ס'גייט איינפלאנצן תרומה איז די תרומה וואס וואקסט ארויס פון תרומה איז תרומה, א קארגער הייבט זיך בכלל נישט אן אפצושיידן קיין תרומה, ער קען זיך פטר'ן מיט א ווייצל, און אזוי איז ער געגאנגען אפשיידן געהעריג תרומה. אלא אמר רבא, ניין, נישט דאס וואס ר' חנינא זאגט, גזירה משום תרומה טמאה ביד כהן, דער כהן האט שוין באקומען די תרומה. העלאו? וואס טוט די כהן מיט תרומה? אויב ס'איז טהור, עסט ער עס, און אויב ס'איז טמא, קען ער איין זאך טון מיט דעם, מ'קען עס פארברענען, און בשעת'ן פארברענען, הנאה האבן פון די פייער. לאמיר זאגן מ'וויל מאכן א קוגל, מ'האט אים געברענגט חלות וואס איז טמא, ער מאכט א פייער און ער לייגט ארויף אויף דעם א גריל, און ער קען האבן נאר א פיצקעלע הנאה, סאו דער כהן וועט זיך מאכן א חשבון, איך האב דא באקומען א סאה ווייץ וואס איז טמא, וואס דארף איך עס גיין פארברענען און הנאה האבן די פיצקעלע הנאה פון א פייער, איך פלאנץ עס איין, איינמאל עס ווערט איינגעפלאנצט ווערט אויס טמא, א זאך וואס איז מחובר לקרקע איז אויס טמא, עס וועט ארויסקומען א פיינע פעלד, כ'הער נישט?

ווען פלאנצט מען? חשוון? ער האט עס באקומען ניסן, סאו גייט עס אוועקלייגן, וועט עס קומען עסן, עט פארגעסן, כ'וויל נישט אבער זאלסט האלטן אינדערהיים א זאך וואס קען אנקומען, דילמא משהי לה גביה ואתי לידי תקלה, ואתי למיכלה בטומאתה זאגט רש"י, דאס איז די זאך וואס מ'האט. ווי האלט מען לייבי? נעם אויף וואס גויט וועט זעהן. אז אז ס'וואקסט אז גדילי תרומה בלייבט בלייבט בלייבט תרומה. טמא'נע תרומה? טמא'נע תרומה יא. אז גארנישט האבן פון דעם, קענסט אין אנדערע ווערטער, דער כהן דרייט זיך יעצט דא מיט א זאך וואס ער קען נישט בענעפיטן, קענסט נישט גיין פארברענען. ואידך, ווי האלט מען וויפילטע? פערצנטע? אמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא, די הלכה וואס מיר גייען האבן שפעטער אין משניות אין מסכת שבת מי שהחשיך לו בדרך, א מענטש גייט אהיים פרייטאג פון זיין ארבעט און האט א פעקל געלט, און די בעל פייפט ס'ווערט שבת, וואס טוט ער דא? נותן כיסו לנכרי מעג ער געבן זיין געלט פאר די גוי, זאגט רש"י ולא יטלטלנו פחות פחות מד' אמות, ער זאל עס נישט טראגן פחות פחות מד' אמות. דאס איז אויכעט איינער פון די י"ח דבר. דאס איז אויכעט בו ביום גזרו. ס'איז א חומרא. מן התורה מעג מען טראגן. די תורה טארסט נישט ארויסטראגען פון א רשות צו א רשות, אבער אז דו ביסט אויפן גאס, דו וואקסט זיבן און א האלב פיס, שטעלסט דיך אפ, זיבן און א האלב פיס, דו שטעלסט דיך אפ, זיבן און א האלב פיס, דו שטעלסט דיך אפ, האסט נאך נישט געטראגען קיין ד' אמות ברשות הרבים, דאס האט מען אויך גוזר געווען אז מען זאל עס נישט טוהן. געלט. נאר די אנדערע הלכה פארוואס מעגסט עס געבן פאר די גוי, אמירה לעכו"ם איז אויך אסור, דאס האבן די חכמים מיקל געווען ווייל כ'האב מורא אז אויב מ'עט אים נישט לאזן גארנישט טון מיט די געלט עט ער קומען געהעריג מחלל שבת זיין, ס'איז עקסטרע הלכה אז מ'קען עס געבן פאר די גוי. ואידך, לייבי ווי האלט מען? פֿופֿצן שוין? אמר באלי אמר אבימי סנוותאה, באלי האט נאכגעזאגט פון אבימי סנוותאה, סנוותאה זאגט רש"י שם מקום, פיתן, פת עכו"ם, שמנן, אויל פון א גוי, יינן, וויין פון א גוי, ובנותיהן, און טעכטער פון א גוי, כולן מי ח דבר הן. זאגט רש י ובנותיהן, אין מסכת עבודה זרה פרעגט מען שוין אז וואוינען מיט א גוי איז דאס שוין א דאורייתא עניני, דאס וועלן מיר איבערלאזן אין מסכת עבודה זרה, אבער נאכאמאל, פת עכו ם, אפילו דו ווייסט וואס ס'ליגט אין די ברויט, אז ס'איז א געהעריגע כשר'ע. אפילו דו ווייסט אז ס'איז א געהעריגע כשר'ע ברויט, ס'ליגט אין דעם מעהל מיט וואסער, האבן די חכמים געזאגט מ'וויל נישט אז מ'זאל, אז מ'זאל, דאס אלץ כולן מי ח דבר הן זאגט רש י והי' כולהו חדא היא דגזרו על פיתן מ'וועט שוין באלד זעהן פארוואס טאר מען נישט קיין פת עכו ם משום שמנן און ועל שמנן משום יינן מ'וועט שוין זעהן באלד. איז פרעגט די גמרא הניחא לר' מאיר זייער פיין לויט ר' מאיר וואס האבן מיר געהאט אויבן וואס ער רעכנט איינע פון די. הניחא לר' מאיר וואס ער האלט אז וואס? אז דו לייגסט כלים אונטער א צינור, אז דו פארגעסט כלים אונטער א צינור, די נעכטיגע שיעור, הייסט דאס אויכעט שאובים, איז לויט אים האמער שוין וויפיל? האמער וויפיל? אכצן. יא. עס האט זיך נישט גוט גערעכנט, וואס זאל איך יעצט טון? אה! האבן אויסגעוועלט אז צוויי, אין פולין לאור הנר, ואין קורין לאור הנר, דאס איז נאך פון אנפאנג. נאך פון די פריערדיגע משנה, ואלו הן. רש י גייט עס אויסרעכענען, קוק אין רש י. הניחא לר' מאיר דמני להו ער רעכנט להא דמניח כלים תחת הצינור. נישט מניח, שכח לכאורה. יא? הוו להו י ח, נו רעכן, ט, דפסולי תרומה, דאס איז די ערשטע ברייתא וואס אונז האבן געהאט אין מסכת זבים, די נײַן זאכן, ווייטער אין קורין ואין פולין הא אחד עשר, דאס איז שוין עלף, פשו להו ז, בלייבט איבער זיין, האסט די צינור, מרדע, בנות כותים, בוצר, גידולי תרומה, נותן כיסו, און פיתן ושמנן איז חדא

וואס? אז מניח כלים תחת א צינור איז נישט קיין גזירה. לכאורה שבסרי הויין, האסט נאר זיבעצן. שטימט די קשיא? ניין, ניין, ווייל וואס? ער האלט אז פיתן מיט שמנן איז צוויי עקסטערע זאכן. שטייטליך. דו גייסט מיר ענטפערן וואס די גמרא ענטפערט? וואס ווילסטו? ווארט א מינוט. איי, מ'האט דאך אויבן געהאט בנות כותים מעריסתן. יעצט איז עס אריינגערעכנט אין וואס?

פארוואס טאר מען נישט עסן קיין פת עכו ם ווייל כ'האב מורא ס'קומען עסן פון זייער אויל? און ועל שמנן משום יינן איז גייט די גמרא קודם מסביר זיין על פיתן משום שמנן פארוואס זאגסטו מען דארף גוזר זיין על פיתן משום שמנן מאי אולמיה דשמן מפת וואס איז שמן מער הארבער אז מען דארף גוזר זיין אויף דעם ווי ברויט אז ברויט ביסטו גוזר נאר ווייל כ'האב מורא דו'סט צוקומען צו אויל. עפעס שטימט נישט. אלא די גמרא פאררעכט עס גזרו על פיתן ושמנן משום יינן. יינן פארשטיי איך שוין יא פארוואס ס'איז הארבער ווי ברויט ווייל וויין ברענגט צו נישט גוטע זאכן. דאס פארשטייסט אליינס אז דו'סט קומען טרינקען מיט א גוי איז נישט גוט. סאו מ'האט גוזר געווען נישט עסן און נישט ברויט און נישט אויל. און ועל יינן משום בנותיהן, און ועל בנותיהן משום עבודה זרה, דבר אחר, און ועוד גזרו, זאגט רש י נאך האט מען גוזר געווען, על דבר אחר שלא הוזכר, ועל דבר אחר משום דבר אחר. זאגט רש י, נאך א זאך האט מען מאי דבר אחר, וואס נאך האט מען גוזר געווען? אמר רב נחמן בר יצחק, גזרו על תינוק נכרי שמטמא בזיבה, יעדע גוי'איש קינד, יעדע שרץ, זאגט נישט קיין קינד, ביי גוים זאגט מען נישט קיין קינדער, ס'איז שרצים, יעדע שרץ פון א גוי איז א זב, אפילו ער איז נישט קיין זב בפועל, ווייל מען וויל נישט אז די קינד אידישע קינדער זאלן זיך שפילן מיט גוי'אישע קינדער, שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו, און צוקומען צו משכב זכר. נו פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי לר' מאיר נמי, קומט דאך אויס וואס ר' מאיר וואס ער האלט אז אויב מען פארגעסט כלים תחת הצינור איז דאך שוין דא אכצן קומט דאך אויס תשסרי הויין קומט דאך אויס אין י ח אוכלים וכלים שנטמאו במשקין אין די ערשטע ברייתא וואס אין די ערשטע משנה וואס האבן געהאט דאס איז איין זאך בחדא חשיב להו ער האלט עס ווי איין זאך און דאס זענען די אכצן

משדך זיין א זאך וואס די גמרא זאגט אין על בנותיהן ווייל ווייל לכאורה דאס גייט ארויס אן חופה וקידושין דאס די י ח דבר ברוך השם האבן זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא די משנה משל לערנען א גרינגע גמרא מארגן מיר לערנען די משנה מארגן מיר נעמען א פרישע גמרא לאמיר זעהן וויאזוי מען קען וויאזוי מען קען מאכן האב נישט א שעות יעצט, זאג א חדר, אריין לייגן קדש מיט מיינע שטאנעס. טעלעפאן? זאל נישט פארגעסן ווערן איך פון קינדער די די. אוי לערנען מיט די קינדער באלאנס נאר לערנען מיט די קינדער.